בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף מ ט, מיר האבן דף מ ט עמוד א' ביי די משנה אויבן אן די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, אונז האבן שוין געזען ביי נדרים איז דא א כלל אז הלך אחר לשון בני אדם, א מענטש וואס דרוקט זיך אויס א נדר מיט א געוויסע לשון, קוקט מען ווי אזוי די מענטשן פון די געגנט פון די שטאט באנוצן זיך מיט די לשון, און דאס איז טאקע כולל אינעם נדר, אונז גייען מיר דא זען אין די משנה פיר סארט לשונות, וואס אין די צייטן פון די משנה לויט די תנא פון די משנה האט עס געמיינט אנדערע סארט זאכן איז לאמיר זעהן זאגט די משנה הנודר מן המבושל איינער וואס מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון מבושל וואס מיינט דאס מבושל איז מבושל על כל פנים לויט די תנא פון די משנה אין די צייטן פון די משנה האט מבושל געמיינט אזא סארט מאכל וואס האט אין זיך דריי נקודות קודם כל ס'איז געקאכט נישט געבאקן נישט געבראטן דווקא געקאכט צווייטנס ס'איז אינגאנצן געקאכט נישט האלב געקאכט און דריטנס אזא סארט מאכל וואס מען עסט מיט ברויט, און ממילא טאמער איינער מאכט א נדר אז ער גייט נישט עסן ער גייט נישט הנאה האבן פון מבושל איז מותר בצלי, א געבראטענע מאכל מעג ער עסן, ובשלוק און א האלב געקאכטע מאכל מעג ער אויך עסן, ווייל דאס הייסט נישט מבושל. אבער זאגט די משנה, וואס איז טאמער איינער זאגט אמר קונם תבשיל שאיני טועם, ער זאגט תבשיל נישט מבושל, איז תבשיל אין די צייטן פון די משנה האט געמיינט אזא סארט מאכל וואס מען עסט צוזאמען מיט ברויט, נישט קיין חילוק געקאכט, געבאקן, נישט קיין חילוק וויאזוי ס'איז צוגעגרייט אויב מ'עסט עס מיט ברויט הייסט עס א תבשיל און ממילא אסור במעשה קדירה רך, א ווייעכע סארט מאכל א רינעדיגע סארט מאכל קען מען עסן מיט ברויט הייסט א תבשיל טאר ער נישט הנאה האבן, אבער ומותר בעבה, א געדעכטע מאכל וואס מ'עסט נישט מיט ברויט, מעג ער יא עסן ווייל דאס הייסט נישט קיין תבשיל, און די משנה צייכנט צו ומותר בביצה טורמוטא ובדלעת הרמוצה, מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וואס דאס איז. אבער דאס איז אזעלכע סארט מאכלים וואס מען עסט נישט מיט ברויט, און ממילא מעג דאס דער איד עסן. ווייטער נאך א לשון זאגט די משנה הנודר ממעשה קדירה, וואס איז דאס מעשה קדירה? אין אסור אלא ממעשה רתחתא, מעשה קדירה מיינט א זאך וואס איז שטארק געקאכט פאר א לאנגע צייט, און ממילא ער טאר נישט עסן נאר אזעלכע סארט מאכלים, אבער אלע אנדערע סארט מאכלים וואס איז ווייניג געקאכט למשל מעג ער יא עסן. זאגט די משנה, אמר קונם היורד לקדירה שאיני טועם, א יורד לקדירה ליגט כולל אין די לשון יעדע מאכל וואס מען האט געקאכט אין א טאפ, און ממילא אסור בכל המתבשלים בקדירה יעדע זאך וואס מען האט געמאכט אין א טאפ, נישט קיין חילוק צו ס'איז אינגאנצן געקאכט צו א פערטל געקאכט אויף א לאנגע צייט אויף א קורצע צייט, איז די אלע זאכן איז כולל אין זיין לשון. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי מיר האבן געזען אין די משנה אז טאמער איינער איז נודר מן המבושל איז מותר בצלי, א געבראטענע מאכל הייסט נישט מבושל, זאגט די גמרא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא א תנא וואס קריגט זיך אויף דעם, רבי יאשיה אוסר, רבי יאשיה האט געהאלטן אז ווען איינער זאגט מבושל, ליגט אין דעם אויך צלי ליגט אין דעם אויך געבראטענע מאכלים, ואף על פי שאין ראיה לדבר, אפילו ער האט נישט קיין ראיה דערצו, זכר לדבר, אבער ער האט א שטיקל רמז פון א פסוק שנאמר שטייט אין פסוק, ויבשלו הפסח באש כמשפט, זעהן מיר אז דער פסוק רופט אן דעם קרבן פסח ויבשלו, וואס אוודאי האט מען נישט געקאכט דעם קרבן פסח מ'האט עס געבראטן, זעהן מיר אז צלי קען אויך הייסן מבושל, זאגט די גמרא, לימא בהא קמיפלגי, לכאורה קען מען זאגן, וואס איז די מחלוקת דא? אז דרבי יאשיה סבר הלך אחר לשון תורה, רבי יאשיה האלט אז מ'גייט נישט נאך מענטשנ'ס לשון וויאזוי א מענטש דרוקט זיך אויס, נאר מ'קוקט אין פסוק, די פסוק זאגט אונז וואס יעדע ווארט מיינט, און ממילא אז אונז האמיר א פסוק וואס די פסוק רופט אן א זאך וואס איז צלי מבושל, ליגט. צלי אין מבושל, ותנא דילן סבר, די תנא פון אונזער משנה קריגט זיך אויף דעם, און ער האלט בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, אז מען גייט נאך די לשון פון מענטשן, און מענטשן רופן נישט צלי מבושל, זאגט די גמרא ניין, לא, נישט דאס איז די מחלוקת, דער ר"ן צייכנט צו אז אין די ירושלמי איז משמע ס'איז יא די מחלוקת, על כל פנים דא זאגט די גמרא ניין דאס איז נישט די מחלוקת, דכולי עלמא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, יעדער האלט אז מען גייט נאך די לשון פון א מענטש ווי מענטשן דרוקן זיך אויס, נאר מר כי אתריה, און מר כי אתריה, יעדער איינער לויט זיין געגנט, באתרא דתנא דילן, אין די געגנט פון די תנא פון אונזער משנה דארט ווי ער האט געוואוינט איז לצלי קרו ליה צלי ולמבושל קרו ליה מבושל האט מען נישט גערופן צלי מבושל און ממילא זאגט ער טאקע ביי אונזער משנה אז ווען איינער איז נודר מן המבושל איז מותר בצלי אבער באתרא דרבי יאשיה אין די געגנט פון רבי יאשיה אפילו צלי קרו מבושל האט מען גערופן צלי אויך מבושל און פארדעם האט רבי יאשיה געזאגט אז ווען איינער איז נודר מן המבושל איז אסור בצלי. איי פרעגט די גמרא אויב אזוי, אויב די מחלוקת דא איז טאקע בלשון בני אדם, יעדע געגנט האט מען גערופן אנדערש, והא קרא נסיב לה, פארוואס ברענגט רבי יאשיה א פסוק, רבי יאשיה ברענגט דאך א ראיה פון א פסוק, איז יא משמע אז רבי יאשיה האלט הלך אחר לשון תורה, זאגט די גמרא ניין, אסמכתא בעלמא, די פסוק איז סתם אן אסמכתא, א שטיקל רמז, אבער אוודאי האלט רבי יאשיה אויכעט אז הלך אחר לשון בני אדם, איי וואס האט ער געדארפט די אסמכתא, זאגט די ר"ן, ווייל זאלסט דיך נישט איינרעדן אז דאס וואס מענטשן רופן אן צלי מבושל איז א טעות א שיבוש ניין עס איז אויך דא א שטיקל אסמכתא א רמז פון פסוק אז מען קען אזוי רופן אבער ווייטער די ראיה איז נישט פון פסוק נאר טאקע אין די געגנט פון רבי יאשיה האט מען אזוי גערעדט זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה אז טאמער איינער זאגט קונם תבשיל תבשיל מיינט א זאך וואס מען עסט מיט ברויט און ממילא א געדעכטע מאכל וואס מען עסט נישט מיט ברויט הייסט נישט קיין תבשיל און מעג עס עסן פרעגט די גמרא והא מתבשיל נדר ער האט דאך געמאכט א נדר פון תבשיל תבשיל לכאורה מיינט יעדע געקאכטע זאך אפילו א געדעכטע זאך אויך אמר אביי ענטפערט אביי ניין האי תנא כל מידי דמתאכל ביה ריפתא תבשיל קרו ליה ביי די תנא פון אונזער משנה אין יענע געגנט איז נאר א זאך וואס מען עסט מיט ברויט האט געהייסן א תבשיל נישט יעדע זאך וואס איז געקאכט און פארדעם א געדעכטע מאכל וואס מען עסט נישט מיט ברויט הייסט נישט קיין תבשיל די ר"ן ברענגט למעשה א צווייטע פשט אין די קשיא און אין די תירוץ פון די גמרא אז די קשיא איז געווען וויאזוי קענסטו רופן א רינעדיגע מאכל א תבשיל ס'דאך ממש וואסער, ווי איז שייך דאס צו רופן תבשיל? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, ווייל אזוי אין די געגנט פון די תנא פון די משנה, איז יעדע זאך וואס מ'האט געגעסן מיט ברויט האט געהייסן א תבשיל, און דערפאר טאקע הייסט עס א תבשיל. ברענגט די גמרא א ראיה דערצו והתניא, מ'האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, אז הנודר מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל, ואסור בצלי ובשלוק ובמבושל, מ'טאר נישט עסן גארנישט, יעדע זאך אפילו אז ס'איז געבראטן, אז ס'איז האלב געקאכט, ווילאנג מ'עסט עס מיט ברויט, הייסט עס א תבשיל, ואסור בהיטריות רכות שהחולין אוכלים בהן פיתם, מען טאר אויך נישט עסן די קליינע דלועים, די קליינע די סקוואש וואס חולין, מענטשן זענען קראנק פלעגן עסן צוזאמען מיט ברויט, דאס הייסט אויך א תבשיל, זעהן מיר דא אין די ברייתא אז די ברייתא איז תולה וואס מיינט א תבשיל דווקא אזא סארט זאך וואס מען עסט מיט ברויט, פרעגט די גמרא איני, דרך אגב האט מען דא געזעהן אז חולין עסן די קליינע דלועים, פרעגט די גמרא איז דען אזוי, והא רבי ירמי' חלש רבי ירמי' איז קראנק געווארן, על לגביה ההוא אסיא לאסיוה, איז ארויף א דאקטער אים צו היילן, חזא קרא דמחת בביתיה ער האט געזען די דלועים אז א דלעת האט ער געזען ווי ס'ליגט ביי אים אין שטוב, שבקיה ונפק, איז דער דאקטער אנטלאפן, אמר, ער האט געזאגט מלאך מותא אית ליה לדין בביתיה ואנא איעול לאסאה יתיה, דער מלאך המוות זיצט ביי אים אין שטוב איך וועל אים גיין היילן, פשט די דלעת איז אזוי ווי מזיק פאר א חולה, אז דער דאקטער האט אויפגעגעבן,

ודבר זה אסור לאמרו בפני עם הארץ, און מען טאר דאס נישט מפרסם זיין פאר די אמעראצים, פארוואס? ווייל אז מען וועט זיי זאגן אז די אינעווייניגסטע חלק פון די פשתן איז גוט פאר חולים, עלן זיי גיין אויספליקן יענעמ'ס פשתן נאך פאר עס איז געצייטיגט און זיי עלן מזיק זיין פעלדער, און ממילא נישט כדאי דאס צו מפרסם זיין. זאגט די גמרא נאך א תירוץ רבא אמר, מאן חולין רבנן, פשט אזוי, אוואדע דלעת שאדט פאר א חולה, און דערפאר טאקע איז יענער דאקטער אנטלאפן, אבער דאס מ'האט געלערנט די ברייתא אז די חולין עסן דלועים מיינט נישט חולים קראנקע מענטשן, נאר ס'מיינט חכמים רבנן תלמידי חכמים וואס זענען שוואך, פאר שוואכע מענטשן העלפט דלעת אבער פאר אמת'ע קראנקע שאדט עס טאקע, זאגט די גמרא רבא לטעמיה, רבא גייט דא כשיטתו, ס'דא נאך א פלאץ וואס רבא רופט אן די תלמידי חכמים קראנקע, דאמר רבא אזוי ווי רבא האט געזאגט כמאן מצלינן על קצירי ועל מריעי, ווי וועם פירן מיר אונז זיך אז אונז דאווען מיר אויף די חולים, קצירי מיינט קראנקע, און מריעי מיינט שוואכע, כמאן, כרבי יוסי, אזוי ווי רבי יוסי, ווי די ר"ן ברענגט, ס'דא א מחלוקת אין מסכת ראש השנה צווישן די חכמים און רבי יוסי, ווען די אייבערשטער איז דן די וועלט, לויט די חכמים איז אלץ ראש השנה, לויט רבי יוסי איז דאס יעדן טאג, און ממילא לויט רבי יוסי פאסט טאקע צו דאווענען יעדן טאג אויף די רפואה פון די קראנקע און די שוואכע, לויט די חכמים וואס פאסט צו דאווענען שוין סיי ווי סיי פארמשפט ראש השנה, איז למעשה די ראשונים די אחרונים אלע שטעלן זיך אז אוודאי פאסט אויך צו דאווענען לויט די חכמים אפילו אז מען איז פארמשפט צו ראש השנה אוודאי דארף מען דאווענען, איז דא כל מיני תירוצים, אבער על כל פנים אז אונז זעמער דא אז רבא רופט אן קצירי און מריעי קראנקע און שוואכע, מדאמר קצירי ומריעי שמע מינה קצירי קצירי ממש וואס מיינט דאס קצירי, קצירי מיינט מענטשן וואס זייער טעג טאקע איז קורץ ממש קראנקע, און מריעי שוואכע מיינט רבנן תלמידי חכמים, זעהן מיר אז רבא איז אויך כולל די תלמידי חכמים אז זיי זענען קראנק זיי זענען שוואך, על כל פנים און ממילא קען מען אויך פארענטפערן אז דער דלעת העלפט פאר תלמידי חכמים פאר זייער שוואכקייט, אבער פאר אמת'ע קראנקע שאדט עס. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזעהן אין די משנה ומותר בעבה, אז טאמער איינער איז נודר מן התבשל מעג ער עסן א געדעכטע מאכל ווייל א געדעכטע מאכל עסט מען נישט צוזאמען מיט ברויט הייסט עס נישט קיין תבשל, זאגט די גמרא מתניתין אונזער משנה דלא כבבלאי איז אנדערש ווי די בבלים ווייל אין בבל פלעגט מען יא עסן ברויט מיט געדעכטע דייסע, דייסע דאס איז אזעלכע געקאכטע ווייץ וואס מען האט געמאכט אזא סארט מאכל מיט דעם, איז אין בבל האט מען געגעסן ברויט מיט דייסע, און מילא אין בבל אוואדע די געדעכטע דייסע הייסט אויך א תבשל, זאגט די גמרא טאקע ווי זעהן מיר דאס דאמר רב זירא בבלאי טפשאי דאכלי לחמא בלחמא, רב זירא פלעגט זאגן אז די בבלים זענען טיפשים זיי עסן ברויט מיט ברויט, ווייל די דייסע, די געדעכטע דייסע איז געמאכט פון ווייץ, די ברויט איז אויך געמאכט פון ווייץ, פשט ס'איז צוויי סארט ברויט, ווען ס'איז רינעדיג און דאס איז הארט, אזוי ווי ברויט איז הארט און די דייסע וואלט געווען רינעדיג, איז מילא, אבער אז ביידע איז געדעכט, די ברויט איז א ברויט און די דייסע איז געדעכט, מען עסט עס צוזאמען, איז עס א טיפשות, ס'איז צוויי די זעלבע סארט מאכל. זאגט די גמרא דרך אגב וואס מען האט דערמאנט דעם דייסע פון בבל, אמר רב חסדא, איכא דמשאיל להון להלין נקדני דהוצל הלוואי וואלט געווען איינער זאל פרעגן די נקדני דהוצל נקדני דהוצל זאגט דער ר"ן צוויי פשטים אדער ס'איז מדקדקים פון הוצל אין הוצל האבן די מענטשן מדקדק געווען פונקט וואס צו עסן ווען צו עסן זיי זענען געווען גרויסע מבינים אויף וועלכע מאכלים מ'דארף עסן אדער מ'דארף דא גורס זיין נקרני דהוצל זענען געווען ריינע מענטשן זיי האבן געגעסן זייער ריין על כל פנים הלוואי זאל זיין איינער וואס זאל זיי פרעגן הדין דייסא היכין מעלי למיכלה וואס איז די בעסטע וועג צו עסן דעם דייסע דחיטי בלחמא דחיטי און דשערי בלחמא דשערי אפשר איז כדאי צו עסן דייסע וואס איז געמאכט פון ווייץ מיט ברויט פון ווייץ, און דייסע וואס איז געמאכט פון גערשטלעך מיט ברויט פון גערשטלעך אדער אפשר פארקערט, או דילמא דחיטי בדשערי דשערי בדחיטי, זאגט די גמרא דרך אגב, רבא אכליה בחסיסי, רבא האט געגעסן זיין ברויט מיט א דייסע וואס איז געווען געמאכט פון קליות, קליות דאס איז אזעלכע געבראטענע חיטה וואס מען מאכט אזוי זיס, איז רבא האט געגעסן מיט אזא סארט דייסע, זאגט די גמרא ווייטער רבה בר רב הונא אשכחיה לרב הונא דקאכיל דייסא באצבעתיה, ער האט געזען אז רב הונא עסט דייסע מיט זיינע פינגערס, אמר ליה, אמאי קאכיל מר בידיה, פארוואס עסט ער מיט די הענט? אמר ליה האט ער געענטפערט, הכי אמר רב, דייסא באצבעתא בסים, אז מען עסט דייסע מיט די הענט ווערט עס זיס, וכל דכן בתרתין, און זיכער מיט צוויי פינגערס, טייטש מיט איין פינגער איז עס זיס, מיט צוויי פינגערס איז עס נאך זיסער, וכל דכן בתלת, מיט דריי פינגערס איז עס נאך זיסער, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב לחייא בריה, וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה, רב האט געזאגט פאר זיין זון חייא, און רב הונא האט געזאגט פאר זיין זון רבה, מזמנין לך למיכל דייסא עד פרסה, אז טאמער מען לאדענט דיך איין צו עסן דייסע, איז כדאי צו גיין א גאנצע פרסה דאס צו עסן, און למיכל בישרא דתורא, אז מען לאדענט דיך איין צו עסן פלייש פון אן אקס, עד תלתין פרסין איז כדאי צו גיין דריי פרסאות דאס צו עסן, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב לחייא בריה, וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה, רב האט אויך געזאגט פאר זיין זון חייא און אויף הנה פאר רבי אז קול מיט דם יעדע מאכל נאכן עסן א מאכל זאמעלט זיך אן אזא שפייעכטס אין מויל איז די שפייעכטס לא תפלוט קמיה רבך זאלסט נישט אויסשפייען פאר דיין רעבין ווייל ס'איז נישט קיין דרך כבוד שלינג עס אראפ לבר מן קרא ודייסא חוץ פון אז מ'עסט דלעת אדער אז מ'עסט דייסע און ס'זאמעלט זיך אן א שפייעכטס דאס שפיי אויס אפילו פאר דיין רעבין שהן דומין לפתילתא של אבר, ווייל ס'איז הארט און די מאגן קען עס נישט פארדייען, אזוי ווי א פתילה פון בליי, אזוי ווי א שטיק בליי, ס'פארדייט זיך נישט גוט ממילא ס'א סכנה, שפיי עס אויס, ואפילו קמי שבור מלכא, אפילו אז דו שטייסט פאר א שבור מלכא פארן קעניג שבור פון פון פרס, זאלסט עס אויך פלוט שפיי עס אויס. זאגט די גמרא, ר' יוסי ור' יהודה, חד אכיל דייסא באצבעתיה, איינער פון זיי האט געגעסן דייסא מיט די פינגערס, וחד אכיל בהוצא, און דער אנדערער האט געגעסן דייסא מיט הוצא, הוצא דאס איז אזא קליפ אזא שאלאכץ פון א בוים, יעצט ביידע האבן געגעסן דייסא פון די זעלבע טעלער, פריערט האט מען געזען אז ס'איז א גוטע זאך צו עסן דייסא מיט די פינגערס, אבער דאס איז נאר ווען ס'איז א פריוואטע טעלער, נישט ווען די טעלער איז נוצן אסאך מענטשן, ווען אפאר מענטשן עסן פון די זעלבע טעלער, און ממילא אמר ליה דאכיל בהוצא לדאכיל באצבעתיה דער וואס האט געגעסן מיט דעם שטיקל האלץ האט געזאגט פאר דער וואס האט געגעסן מיט די פינגערס, עד מתי אתה מאכילני צואתך, ביז ווי לאנג וועסטו מיר געבן צו עסן דיין דיין שמוץ וואס ליגט אונטער דיין נעגל, דו עסט מיט די הענט, ס'איז עקלדיג, איך דארף שפעטער עסן נאך דיר, אמר ליה דאכיל באצבעתיה לדאכיל בהוצא, איז יענער האט אים צוריק געענטפערט, דו עסט מיט אזא שטיקל האלץ, עד מתי אתה מאכילני רוקך, ווי לאנג דארף איך עסן דיין שפייעכץ, שוין דו לייגסט עס אריין אין מויל, נאכדעם לייגסטו עס צוריק אריין אינעם טעלער, דו מישסט דא אויס שפייעכץ איך וויל אויך נישט עסן דיין שפייעכץ זאגט די גמרא ווייטער רבי יהודה ורבי שמעון אייתו לקמייהו בלופסין מען האט געברענגט פאר זיי בלופסין א סארט תאנה א הארטע תאנה וואס איז זיך נישט גוט מתעכל אין די מאגן ס'איז זיך פארדייעט זיך נישט גוט איז רבי יהודה אכל ורבי שמעון לא אכל רבי יהודה האט געגעסן רבי שמעון נישט אמר ליה רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט צו רבי שמעון מאי טעמא לא אכיל מר פארוואס עסט ער נישט אמר ליה רבי שמעון האט ער אים געענטפערט אלו אין יוצאין מבני מעים כל עיקר ווייל ס'גייט נישט ארויס ס'ווערט נישט פארדייט נארמאל אין מאגן אמר ליה רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט כל שכן שנסמוך עליהן למחר זייער גוט אזוי וועט עס בלייבן אין די מאגן א לאנגע צייט און מארגן וועל איך נישט זיין הונגעריג די טאג דערנאך וועל איך נישט זיין הונגעריג פשט ס'גוט ס'זעטיגט אן טאקע א לאנגע צייט זאגט די גמרא ווייטער רבי יהודה הוה יתיב קמיה דרבי טרפון רבי יהודה איז געזעצן פאר רבי טרפון אמר ליה רבי טרפון האט אים רבי טרפון געזאגט היום פניך צהובין דיין פנים לייכט עפעס היינט אמר ליה האט רבי יהודה געענטפערט ער איז געווען א עניו, ווייל באלד וועט מען זען די סיבה, די אמת'ע סיבה וואס זיין פנים האט געלאכטן איז ווייל חכמת אדם תאיר פניו, א פנים פון א תלמיד חכם, פון א בעל חכמה לייכט, אבער ער האט עס נישט געוואלט זאגן, האט ער געזאגט, איך וועל דיר זאגן פארוואס מיין פנים לייכט, אמש יצאו עבדיך לשדה, והביאו לנו תרדין, נעכטן איז ארויס דיינע ארבעטערס אין פעלד, זיי האבן אונז געברענגט תרדין דאס איז אזעלכע בארעקעס, ואכלנום בלא מלח, איך האב עס געגעסן אן זאלץ, און דערפאר לייכט מיין פנים, ואם אכלנום במלח ווען איך וואלט געהאט זאלץ, כל שכן שהיו פנינו צהובין וואלט די פנים נאך מער געלאכטן. זאגט די גמרא ווייטער מיט די זעלבע רבי יהודה, אמרה ההיא מטרוניתא לרבי יהודה, עפעס א פרוי א רוימישע בעסערישע פרוי האט אים געזאגט, מורה ורוי, ביסט א בעל הוראה וואס טרינקט, ביסט שיכור, דו טוסט נישט, דו פסק'נסט, דו ביסט א תלמיד חכם, וויאזוי ביסטו אנגעטרינקען, ווייל זיין פנים איז געווען רויט, זיין פנים האט געלאכטן, זי האט געמיינט ער איז שיכור, אמר לה האט רבי יהודה איר געזאגט הימנותא, ס'איז א לשון שבועה, בידא דההיא איתתא, געשוואוירן אין די כבוד פון די פרוי, אי טעימנא אלא קידושא ואבדלתא וארבעה כסי דפסחא, ער האט געמאכט א שבועה, צו האט מען טועם געווען וויין חוץ פון קידוש און הבדלה, און די ד' כוסות פסח, פשט, רעד דיך נישט איין איך בין שיכור בקושי וואס איך טרינק קידוש וויין הבדלה וויין און די ד' כוסות, און נישט נאר דאס, ווען איך טרינק פסח די ד' כוסות, וחוגרני צידעי מן הפסח עד העצרת דארף ער פארבינדן די קאפ פון פסח ביז שבועות ווייל אזא מין קאפ וויי האט אים די וויין געמאכט, פשט ער האט געוואלט ווייזן מיט דעם אז ער האט נישט ליב קיין וויין, דער וויין שאדט אים גאר, און זיין פנים לייכט אלס א צווייטע סיבה. אלא וואס איז טאקע די אמת'ע טעם וואס זיין פנים האט געלאכטן, זאגט די גמרא חכמת אדם תאיר פניו. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מעשה מיט רבי יודא און זיין פנים, אמר ליה ההוא צדוקי לרבי יודא, א צדוקי האט זיך אמאל אנגערופן צו רבי יודא פניך דומין אי כמלוי ריבית אי כמגדלי חזירים, דיין פנים לייכט, אדער ווי די מלוי ריבית מענטשן וואס פארבארגן אויף ריבית מאכן אסאך געלט אדער מענטשן וואס ציען אויף חזירים מאכן אסאך געלט און ממילא זייער פנים לייכט דיין פנים לייכט אויך אזוי אמר ליה האט רבי יודא געענטפערט פארן צדוקי ביהודאי א לשון שבועה ער שווערט זיך אין די אלע לשונות וואס אידן שווערן אין דעם תרוייהו אסירן ביידע די זאכן טאר מען נישט טון א איד טאר נישט פארבארגן אויף ריבית און טאר נישט אויפציען חזירים נאר וואס דען אלא עשרים וארבעה בית כסא אית לי מן ביתא עד בית עד בי מדרשא ס'דא פיר און צוואנציג בית כסא'ס פון מיין שטוב ביז בית מדרש וכל שעה ושעה אני נכנס לכל אחד ואחד, אין יעדע שעה גיי איך אריין אין יעדעס איינס, אנדערע זאגן ס'מיינט אוודאי נישט אריין אין יעדע שעה אין פֿיר און צוואַנציק בית כסא'ס נאר ווען ער האט געדארפט צוקומען צו א בית כסא האט ער געהאט א בית כסא, דאס איז די סיבה וואס מיין פנים לייכט, און ווייטער, ס'איז נישט געווען די ריכטיגע טעם, די ריכטיגע טעם איז אז חכמת אדם תאיר פניו. זאגט די גמרא ווייטער רבי יודא כד אזיל לבי מדרשא, ווען רבי יודא פלעג גיין אין בית מדרש שקיל גולפא על כתפיה האט ער גענומען אזא קריגל אויף זיין אקסל כדי ער זאל קענען זיצן אויף דעם אין בית מדרש אמר ער האט געזאגט גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה ווי גרויס איז א ארבעט וואס איז מכבד איר בעל הבית דער וואס טוט די ארבעט ווייל למעשה עס פאסט נישט א תלמיד חכם שלעפט זיך מיט א קריגל אויף די גאסן אבער צום סוף קומט ארויס א כבוד פון דעם אז ער קומט אין בית מדרש דארף ער נישט זיצן אויף די ערד ער האט אויף וואס צו זיצן און ממילא איז עס א גרויסע זאך רבי שמעון שקיל צנא על כתפיה האט אויך גענומען אזא סל אזא בעסקעט אין בית מדרש אריין צו זיצן אויף דעם, אמר ער האט זיך אויך אזוי אויסגעדרוקט גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה, זאגט די גמרא ווייטער דביתהו דרבי יודא נפקת נקטת עמרא, די פרוי פון רבי יודא איז אמאל ארויס קויפן וואל אין די מארק עבדה גלימא דהוטבי און זי האט געמאכט פון דעם אזא שיינע גלימה אזא שיינע נישט אזא מאנטל אבער אביסל ווייניגער ווי א מאנטל כד נפקת לשוקא מיכסיא ביה און ווען זי איז ארויס אין מארק האט זי זיך צוגעדעקט מיט דעם מאנטל, וכד נפיק רבי יודא לצלויי ווען רבי יודא איז געגאנגען דאווענען, הוה מיכסי ומצלי, האט ער עס אויך גענוצט, ער האט זיך צוגעדעקט מיט דעם און געדאווענט, ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין געלט, זיי זענען געווען גרויסע ארעמע לייט, ס'איז געווען איין אזא גלימה, און זיי האבן עס ביידע גענוצט, וכד מיכסי ביה הוה מברך, און ער האט נאך געמאכט א ברכה ברוך שעטני מעיל, ווי דער ר"ן זאגט מעיל דאס איז מער ווי א גלימה, פונדעסטוועגן אין זיינע אויגן איז דאס געווען ווי א מעיל, ס'איז געווען חשוב ביי אים, און במילא האט ער געמאכט אזא ברכה, זימנא חדא, ס'איז געווען אמאל גזר רבי שמעון בן גמליאל תעניתא, רבי שמעון בן גמליאל האט גוזר תענית געווען, און רבי יהודה לא אתא לבי תעניתא, ס'איז געווען אזא שטוב דארט ווי די חכמים האבן זיך צוזאמגעזאמלט פארן תענית, רבי יהודה נישט אנגעקומען, אמרין ליה, איז די מענטשן פון רבי שמעון בן גמליאל דארט האבן געזאגט ווייסט פארוואס איז רבי יהודה נישט געקומען, ווייל לא אית ליה כסויא ער האט נישט קיין בגד זיך צוצודעקן, און ווי די מהרש"א רעדט אויס, וואס טוט זיך מיט די בגד וואס זיין פרוי האט געמאכט אז אדער זיין פרוי האט עס דעמאלטס גענוצט פארדעם האט ער עס נישט געקענט נוצן אדער ער האט זיך געשעמט מיט דעם אז ס'איז די זעלבע סארט בגד וואס זיין פרוי גייט מיט דעם האט ער נישט געוואלט גיין מיט דעם צום שטוב פון רבי שמעון בן גמליאל איז שדר ליה גלימא ולא קביל רבי שמעון בן גמליאל האט אים געשיקט א גלימה ער זאל אנטון און ער האט עס נישט געוואלט מקבל זיין אבער ער האט זיך געוואלט מסביר זיין פארוואס ער וויל עס נישט אננעמען, איז דלי ציפתא האט ער אויפגעהויבן די מחצלת, ער האט געזעצן אויף אזא מחצלת אויף די ערד, האט ער עס אויפגעהויבן איז געשען א נס אז אונטער דעם איז געווארן בדרך נס א גאנצע הויפן פון מטבעות פון גאלד, ואמר ליה לשלוחא, האט ער געזאגט פארן שליח פונעם נשיא, חזי מאי איכא, קוק, געלט פעלט מיר נישט, נאר די סיבה וואס איך נעם נישט די גלימה מיהו לא ניחא לי דאיתהני בהדין עלמא, ווייל איך וויל נישט נהנה זיין פון די וועלט.